בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף קוף יוד בית, מיר הייבן אן דף קוף יוד אלף עמוד בית, פינף שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, יבמה שאמרה בתוך שלושים יום וכו', איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה אז א יבום וואס איז זיך מייחד צוזאמען מיט א יבמה איז דא א חילוק די ערשטע דרייסיג טאג און נאך דרייסיג טאג, פארוואס? ווייל ס'איז דא אזא זאך, אזוי האבן מיר געזען אין די משנה, אז א מענטש זאל זיך איינהאלטן פון צו בועל זיין א יבמה ביז דרייסיג טאג, מער פון דרייסיג טאג אבער האלט זיך א מענטש נישט איין, נישט דא אזא זאך א מענטש זאל זיך איינהאלטן, און ממילא קומט אויס אזוי, טאמער א פרוי א יבמה איז געקומען אין בית דין און געזאגט פארן בית דין מיין מאן האט מיר נישט בועל געווען, איז ווענדט זיך, טאמער זי קומט אין די ערשטע דרייסיג טאג, גלייבט מען איר, און ממילא צווינגט מען די מאן איר צו געבן חליצה. טאמער אבער זי קומט נאך די דרייסיג טאג, גלייבט מען איר נישט, ווייל מען זאגט אז ס'איז נישט דא אזא זאך א מאן זאל זיך איינהאלטן מער פון דרייסיג טעג, און ממילא צווינגט מען אים נישט איר צו געבן א חליצה, מען בעט אים, מען בעט אים צו ער קען איר חולץ זיין. יעצט אזוי זאגט די גמרא, מאן תנא דעד תלתין יומין מוקים איניש אנפשיה, ווער איז די מאן דאמר וואס האלט אז ביז דרייסיג טאג קען זיך א מאן איינהאלטן פון צו בועל זיין דעם פרוי? אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן ר' מאיר היא, וועלכע ר' מאיר? דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, טענת בתולים, טאמער א מאן קומט אין בית דין און זאגט אז די פרוי די בתולה וואס איך האב גענומען דא איז נישט קיין בתולה, איז טאמער ער קומט אין בית דין און האט אזא טענה, איז די דין איז ער קען איר גט'ן, און ער דארף איר נישט צאלן כתובה, אבער וואס זאגט ר' מאיר, דאס איז כל שלושים יום דברי ר' מאיר, פשט די טענה קען ער נאר זאגן אין די ערשטע דרייסיג טאג, א מענטש האט חתונה מיט א פרוי דרייסיג טאג, קען ער קומען אין בית דין זאגן זי איז נישט קיין בתולה מ'עט אים גלייבן, נאך דרייסיג טאג גלייבט מען אים שוין נישט פארוואס? ווייל ווי ר' מאיר האלט אז ס'דא אזא זאך א מענטש זאל זיך איינהאלטן פון צו בועל זיין א בתולה אין די ערשטע דרייסיג טאג, און ממילא קען ער קומען לאמיר זאגן נאך צוויי וואכן זאגן כ'האב איר הערשט יעצט די ערשטע מאל בועל געווען און יעצט בין איך געוואויר געווארן אז זי איז נישט קיין בתולה. אבער, לאמיר זאגן ער וועט קומען מער ווי דרייסיג טאג שפעטער, צוויי חדשים שפעטער וועט ער קומען אין בית דין און זאגן אז די פרוי איז נישט קיין בתולה, זאגט ר' מאיר מ'גלייבט אים נישט, ווייל וואו ביסטו געווען ביז יעצט? ס'קען נישט זיין האסט דיך איינגעהאלטן צוויי חדשים, און ממילא אוודאי זוכסטו סתם זיך צו פטר'ן פון צו צאלן כתובה געלט, זאגט ר' מאיר גלייבט מען אים נישט. ר' יוסי אומר, ר' יוסי קריגט זיך, ר' יוסי זאגט נסתרה לאלתר, לא נסתרה אף לאחר כמה שנים, נישט דא אזא זאך דרייסיג טאג, פשט טאמער זיי האבן זיך באהאלטן צוזאמען, זענען געווען צוזאמען אליין אין א צימער, זאגט מען גראד, אז ס'קען נישט זיין האט זיך בכלל איינגעהאלטן א מינוט אויך נישט, און ממילא טאמער ער קומט נישט גראד זאגן אז זי איז נישט קיין בתולה גלייבט מען אים נישט, טאמער אבער זיי האבן זיך נישט באהאלטן, זענען נישט געווען צוזאמען, דעמאלט זאגט ר' יוסי אפילו אפאר יאר קען זיך א מענטש אויך איינהאלטן, און ביי אזא אופן גלייבט מען אים אפילו שפעטער אויך, על כל פנים זעהן מיר אז ר' מאיר איז דער וואס האלט ס'איז ביז דרייסיג טאג איז אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אזוי זאגט ר' יוחנן, רבה אמר, רבה קריגט זיך, זאגט רבא אפילו תימא רבי יוסי, מען קען אויך אריינזעצן אונזער משנה ווי רבי יוסי, נאר וואס, עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם, אלא בארוסתו דגיס בה, וואס טייטש אין הכי נמי, ביי אן ארוסה ביי א מענטש'ס כלה, ער איז היימיש מיט איר, איז דארט זאגט רבי יוסי ברגע וואס ער האט זיך באהאלטן מיט איר, קען ער זיך נישט איינהאלטן איין מינוט אויך נישט. אבל אשת אחיו, אבער ווי אונזער משנה רעדט זיך דאך פון א אשת אחיו, פון א יבם מיט א יבמה, איז דארט מיבזז בזיז מינה, ער שעמט זיך פון איר, און ממילא קען זיין רבי יוסי איז דארט אויך מודה אז ביז דרייסיג טאג קען ער זיך איינהאלטן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, אז אין די ערשטע דרייסיג טאג איז זי באגלייבט, און ממילא צווינגט מען אים איר צו געבן חליצה. פרעגט די גמרא, עד שכופין אותו לחלוץ, ניכפנו לייבם, פארוואס צווינגט מען אים איר צו געבן חליצה? זאל מען אים אויך צווינגען, וואס טייטש מען זאל אים אויך געבן די ברירה אז ער זאל איר קענען מייבם זיין? פארוואס? ווייל וואס גייט דא פאר? זי קומט דאך אין בית דין זי זאגט די יבם האט מיר נישט מייבם געווען ער האט מיר נישט בועל געווען, שוין זאל ער דיר יעצט בועל זיין, וואס עפעס צווינגט מען אים צו געבן חליצה? אמר רב, זאגט טאקע רב, און מען האט עס אויסגערעדט אין די משנה, בשגיטה יוצא מתחת ידה, ס'טייטש דא רעדט זיך אז די פרוי די יבמה קומט מיט א גט אין די האנט, און זי זאגט איך האב געקריגן די גט פון דעם מאן, נאר וואס, די מאן די יבם זאגט כ'האב דיר טאקע געגעבן א גט, אבער כ'האב דיך קודם בועל געווען, כ'האב דיך בועל געווען, כ'האב דיך געגעבן א גט, ביסט יעצט מיין גרושה, זי זאגט ניין וואס עפעס, דו האסט מיך געגעבן א גט אן דעם וואס זאלסט מיר מייבם זיין, און ממילא די איינציגסטע זאך וואס דער גט האט אויפגעטון איז אז מייבם זיין, עסטו מער נישט קענען נאר חליצה עסטו דארפן געבן, און אויף דעם האט די משנה געזאגט אז זי איז טאקע באגלייבט און ער דארף טאקע געבן חליצה. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, יבמה שאמרה בתוך שלושים יום לא נבעלתי, טאמער די יבמה זאגט די ערשטע דרייסיג טאג לא נבעלתי, איז נישט קיין חילוק וואס ער זאגט בין שהוא אומר בעלתי בין שהוא אומר לא בעלתי, כופין אותו שיחלוץ לה, מען צווינגט אים צו געבן חליצה פארוואס? ווייל אין די ערשטע דרײַסיק טאג שטימט אזא זאך אז א מאן האט נישט בועל געווען, און ממילא גלייבט מען איר, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, ווייטער זאגט די ברייתא לאחר שלושים יום נאך דרײַסיק טאג, דא גלייבט מען איר מער נישט, מען גלייבט אים, מען גלייבט אים אז ער זאגט בעלתי, אבער זי זאגט דאך לא בעלתי במילא מבקשין הימנו שיחלוץ לה, מען בעט אים צו ער קען איר געבן חליצה, מען קען אים נישט צווינגען, מען בעט אים פארוואס ווייל זי שרייט דאך לא נבעלתי, זי וועט נישט קענען חתונה האבן אן חליצה, ממילא בעט מען אים טאמער ער איז מסכים צו געבן חליצה. ווייטער אבער זאגט די ברייתא, ביז דא האבן מיר געזען אין די משנה, זאגט יעצט אבער די ברייתא ווייטער וואס איז טאמער פארקערט, וואס איז טאמער נאך דרייסיג טאג איז היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי, נאך דרייסיג טאג שרייט די פרוי האסט מיר בועל געווען, און ער זאגט אז נישט, איז דא, היות ס'איז שוין נאך דרייסיג טאג, נאך דרייסיג טאג קען זיך א מאן נישט איינהאלטן, אזוי נעמט דאך אן די ברייתא, און ממילא דא גלייבט מען איהם נישט, ער זאגט לא בעלתי נאך דרייסיג טאג, מ'גלייבט איהם נישט, נאר מ'גלייבט איר, פארדעם הרי זה יוציא בגט, דארף ער איר געבן א גט, ווייל זי שרייט דאך נבעלתי, דארף ער איר געבן א גט, חליצה פארשטייט זיך דארף ער איר נישט געבן, ווייל מ'גלייבט דאך איר, זי זאגט נבעלתי, נבעלתי פשט, זי איז געהעריג זיין פרוי, ער געבט איר א גט, און זי גייט אהיים. וואס איז טאמער זאגט די ברייתא, הוא אומר בעלתי והיא אומרת לא נבעלתי, וואס דאס איז א ציור וואס מען האט געזען פריער, אז נאך דרײַסיק טאג שרייט ער כ'האב בועל געווען, און זי שרייט אז נישט, וואס אין די משנה האבן מיר געזען און דא האבן מיר אויך געזען אז ביי אזא ציור גלייבט מען אים, ווייל ס'איז נאך דרײַסיק טאג, און ממילא בעט מען אים צו געבן חליצה, אזוי האבן מיר פריערט געזען, נאר וואס דא פלוצלינג האט זיך געגעבן א טויש די זאך, נאכדעם וואס ער האט געזאגט בעלתי איז האט ער צוריק געצויגן, אף על פי שחזר ואמר לא בעלתי פלוצלינג ציט ער צוריק און ער זאגט מיין ווייב איז גערעכט. ס'טייטש די פרוי איז גערעכט. ביידע זאגן יעצט לא בעלתי, ער זאגט לא בעלתי, זי זאגט לא נבעלתי. איז דא, זאגט די ברייתא, צריכה גט וחליצה. דארף זי סיי א גט און סיי א חליצה. פארוואס? איז א חליצה דארף זי, ווייל זי זאגט דאך לא נבעלתי. לא נבעלתי איז פשט, אז מ'האט דיך קיינמאל נישט מייבם געווען דארפסטו חליצה. ווייטער א גט דארף זי, ווייל מ'גלייבט דעם מאן אויף די ערשטע ווארט. זיין ערשטע ווארט איז געווען בעלתי, און ס'איז דאך נאך דרייסיג טאג, גלייבט מען אים אויפן ערשטן ווארט, און דאס אז ער ציט שפעטער צוריק גייט מיר נישט אן, און פאר דעם דארף ער איר געבן א גט, קומט אויס ער דארף איר געבן סיי א גט און סיי א חליצה, נאר וואס? פון דא בעצם איז שווער אויף רב, פארוואס ווייל וואס האט רב געזאגט? רב האט דאך איינגעזעצט אונזער משנה, און רב וועט אוודאי אויך אזוי איינזעצן די ברייתא, אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי האלט א גט אין די האנט, ווייל אז זי האלט נישט קיין גט אין די האנט, און וואס עפעס צווינגט מען אים חולץ צו זיין? זאל מען אים צווינגען צו מייבם זיין? און ממילא מוז זיין זי האלט א גט אין די האנט, נו, אויב זי האלט א גט אין די האנט, וואס איז פשט אז די ברייתא פירט אויס צריכה גט וחליצה, וואס טייטש צריכה גט וחליצה? זי האט דאך שוין א גט פון פריער, איז לכאורה א קשיא אויף רב, ענטפערט די גמרא, אמר רבי אמי, זאגט רבי אמי צריכה חליצה עם גיטה, אז מען דארף טאקע זאגן אז דאס וואס שטייט דא סוף די ברייתא צריכה גט וחליצה, מיינט נישט זי דארף א גט מיט א חליצה, א גט, טאקע האט זי שוין, נאר ס'מיינט צו זאגן אז חוץ פון די גט וואס זי האט, דארף זי אויך א חליצה, מ'לייגט דא צו א חליצה, און ממילא נישט שווער אויף רב. רב אשי אמר, רב אשי ענטפערט א אנדערע תירוץ, זאגט רב אשי, התם, ווייסט פון וועלכע סארט גט רב האט גערעדט? רב האט נישט גערעדט פון א געהעריגע גט, נאר רב האט גערעדט פון גט לזיקתו, הכא דא, ווייסט וואסערע גט מ'רעדט דא סוף די ברייתא? גט לביאתו, פון א געהעריגע גט. ס'טייטש אזוי ווי מ'האט שוין געזען ס'דא צוויי סארט גט'ן, ס'דא א גט וואס ווערט גערופן גט לזיקתו, וואס די יבם גיט פאר די יבמה, דאס איז א דרבנן'דיגע גט, און די גט טוט סך הכל אויף אז מ'עט מער נישט קענען מייבם זיין, מ'עט דארפן חולץ זיין. דאס איז א גט לזיקתו. חוץ פון דעם איז דא א געהעריגע גט וואס א מאן גיט פאר א פרוי וואס ער גט איר מיט דעם. און ממילא זאגט רב אשי, דאס וואס רב האט געזאגט, אז פאר דרייסיג טאג צווינגט מען די מאן צו חולץ זיין און נישט צו מייבם זיין איז ווייל זי האלט א גט, רעדט זיך נישט זי האלט א דאורייתא'דיגע גט אין די האנט, ס'רעדט זיך זי האלט א דרבנן'דיגע גט, א גט לזיקתו, און ממילא, היות וואס ס'איז פאר דרייסיג טאג, גלייבט מען איר און נישט אים, מ'גלייבט איר אז ער האט איר נישט בועל געווען, און פארדעם צווינגט מען אים איר צו חולץ זיין, ווייל ווי נישט ווי זי האלט א דרבנן'דיגע גט אין די האנט, מה שאין כן די סיפא פון די ברייתא וואס רעדט זיך נאך דרייסיג טאג איז אין הכי נמי די דרבנן'דיגע גט האלט זי אין די האנט, אבער וואס דא גלייבט מען אים אויפן ערשטן ווארט אז ער זאגט ער האט איר בועל געווען, און ממילא וואס איז די דין ווען א יבם איז בועל א יבמה נאכדעם וואס ער האט איר געגעבן א דרבנן'דיגע גט, איז אוודאי דער דין ער דארף איר געבן א געהעריגע גט, ווייל ווי נישט ווי, דער יבום האט חל געווען, מדאורייתא האט עס חל געווען, און פארדעם זאגט טאקע די ברייתא צום סוף, צריכה גט וחליצה, אז ער דארף סיי א גט א דאורייתא'דיגע גט, און סיי א חליצה. זאגט די גמרא ווייטער, הנהו שניהם מודים דאתו לקמיה דרבא. ס'איז געווען אזא סארט מעשה וואס מ'האט יעצט געזען די סיפא פון די ברייתא ביי רבא, אז וואס איז אנגעקומען א יבם מיט א יבמה, די יבמה האט געשריגן לא נבעלתי, די יבם האט געשריגן בעלתי און שפעטער האט ער צוריק געצויגן און מודה געווען צו די יבמה אז לא נבעלתי, אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט, חלוצו לה, ושרו לה תיגרא, געב איר חליצה, און זיי מתיר די קריגעריי, פשט, די חליצה אליין העט זיין גענוג. פארוואס? אלזא ווייל היות וואס ביידע זענען מודה אז לא בעלתי לא נבעלתי, גלייבט מען דעם מאן אויפן צווייטן ווארט, דאס ער ציט צוריק מען גלייבט אים, און ממילא חליצה אליין איז גענוג. אמר ליה רב שרביא לרבא, האט רב שרביא געזאגט צו רבא והתניא מען האט דאך געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, אז צריכה גט וחליצה, אז מען גלייבט אים נישט אויפן צווייטן ווארט, מען גלייבט אים אויפן ערשטן ווארט, אמר ליה האט רבא געזאגט אי תניא תניא, טאמער איז דא אזא ברייתא איז דא אזא ברייתא, מיט א ברייתא קען איך זיך נישט קריגן, און טאקע ער דארף איר געבן אויך א גט. זאגט די גמרא, בעא מיניה, הון, בריה דר' נחמן מדר' נחמן. רש"י זאגט הון איז א נאמען. א זון פון ר' נחמן האט ער געפרעגט פון ר' נחמן, צרתה מאי, וואס איז די דין מיט די צרה פון אזא יבמה? ס'טייטש אזוי, די יבם מיט די יבמה האבן זיך איינגעשפארט אין א שטוב, איז געווען א צרה דא, חוץ פון די יבמה געווען נאך א צרה, וואס די צרה האט געזאגט שוין, אוודאי האט ער איר מייבם געווען און זי קען גיין חתונה האבן. שפעטער ווערט זי געוואויר אז די יבמה מיט די יבם זענען אין בית דין, זי שרייט לא נבעלתי, ער שרייט בעלתי, וואס טוט דא די צרה? די צרה פלוצלינג איז צוריק אריינגעמישט אינעם פעקל, ווייל איר צרה שרייט לא נבעלתי, וואס איז די דין? אמר ליה ענפערט ר' נחמן, וכי מפני שאנו כופין ומבקשין תיאסר צרה, ווייל אונז צווינגן מיר די יבם צו געבן חליצה, אדער נאך דרייסיג טאג בעט מען אים צו געבן חליצה, דאס האט עפעס מיט די צורה? און ווי רש"י איז מסביר אז ר' נחמן האלט אז אוודאי בעצם ווען א מאן און א פרוי ווען די יבם די יבמה שפארן זיך איין איז די חזקה זאגט אז ער איז איר גראד בועל, נאר וואס ס'איז דא א גאנצע מדובר צו ער דארף איר געבן א חליצה צו דארף איר נישט געבן א חליצה, אבער די חזקה זאגט אוודאי אז ער האט איר גראד בועל געווען און האט איר גראד מייבם געווען, און ממילא איז אוודאי די דין אז די צרה קען חתונה האבן רואיגערהייט, נאר די גאנצע שאלה איז צו ער דארף איר געבן א חליצה צו נישט. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה אז טאמער א פרוי איז נודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה אז זי זאגט א נדר זי וויל נישט הנאה האבן קיינמאל פון די שוואגערס איז ווענדט זיך טאמער זי האט עס געמאכט בשעת וואס איר מאן האט געלעבט ווייל זי איז געווען אויפגערעגט אויף די שוואגערס דעמאלטס ווען איר מאן שטארבט צווינגט מען די שוואגערס איר צו געבן חליצה טאמער אבער זי האט געמאכט די נדר נאכדעם וואס איר מאן איז געשטארבן וואס דעמאלטס זעהט מען אין איר נדר אז זי האט דווקא געמיינט אז איר שוואגער זאל איר נישט קענען מייבם זיין, דעמאלטס צווינגט מען זיי נישט צו געבן חליצה, נאר מען בעט זיי צו געבן חליצה, זאגט די גמרא תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין נדרים, בראשונה, היו אומרים, שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובתן, אנפאנג, וואס טייטש באלד וועט מען זעהן אז עס האט זיך געטוישט, אבער פון אנפאנג פלעגט זיין די דין, אז ס'איז געווען דריי פרויען, וואס אפילו די דריי פרויען האבן גורם געווען אז זייער מענער מוזן זיי גט'ן, פון דעסט וועגן האבן זיי געקריגן זייער כתובה. וועלכע דריי סארט פרויען? איז אזוי, די ערשטע פרוי איז האומרת טמאה אני לך, א פרוי אן אשת כהן, זאגט פארן כהן, מיין מאן זאלסטו וויסן אז מען האט מיר מאנס געווען, זי זאגט ס'איז נישט מיין שולד איך האב נישט געזינדיגט מען האט מיר מאנס געווען, אבער וואס, א כהן טאר נישט וואוינען מיט א פרוי וואס מען האט איר מאנס געווען, זי האט א דין פון א זונה, און ממילא היות עס איז נישט איר שולד, איז פון אנפאנג פלעגט זיין די דין, אז מ'האט געזאגט די פרוי טאקע דיין מאן דארף דיר גט'ן, אבער כתובה קריגסטו. די זעלבע זאך די צווייטע סארט פרוי, איז א פרוי וואס האט געזאגט השמים ביני לבינך, ס'טייטש א פרוי וואס האט געזאגט אז ס'איז גלוי וידוע פאר'ן באשעפער אז דו פירסט זיך נישט אויף מיט מיר ווי עס דארף צו זיין, פשטות מיינט עס ביסט מיר נישט בועל גענוג צו בכלל, איז על כל פנים טאמער א פרוי האט אזא טענה אויפ'ן מאן, און זי זאגט ס'איז נישטא קיין עדים אויף דעם ס'איז א זאך וואס איז בינו לבינה, אבער זי זאגט אזא זאך האט מען איר אויך געגלייבט, מען האט געצווינגען די מאן איר צו געבן א גט, און זי האט געקריגן חליצה. די זעלבע זאך די דריטע סארט פרוי, איז א פרוי וואס האט געזאגט נטולה אני מן היהודים, א פרוי וואס האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט הנאה האבן פון תשמיש פון קיין שום איד נישט, וואס דעמאלטס איז פשט פארוואס האט זי געזאגט אזא זאך, ווייל תשמיש איז איר גאר שווער, ס'איז קשה לה, און ממילא איז נישט פשט זי זוכט אוועקצוגיין פון איר מאן, זי זוכט עפעס א צווייטע מאן, נאר באמת זי האט געמאכט א נדר פון אלע אידן, זי גייט נישט וואוינען מיט קיינעם, וואס ביי אזא אופן ווייטער זאגט מען ס'איז נישט איר שולד, ס'איז איר שווער, און ממילא זאגט מען די מאן איר צו גט'ן, און מען געבט איר כתובה. דאס איז געווען פון אנפאנג, חזרו לומר, אבער שפעטער האט מען געטוישט, ווייל שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה, כדי טאקע א פרוי זאל נישט זען א צווייטן מאן און מחליט זיין, איך וועל צווינגען מיין מאן מיר צו גט'ן און כ'וועל נאך מאכן כתובה געלט נאך אויך, און ממילא מען האט חושש געווען אז פרויען וועלן ליגנט זאגן, ס'טייטש א פרוי א אשת כהן העט זאגן טמאה אני לך, א פרוי העט זאגן השמים ביני לבינך, קיינער קען עס נישט אויפווייזן, און די זעלבע זאך ווי רשי זאגט א פרוי העט מאכן א נדר נטולה אני מן היהודים, און צומארגנס העט זי גיין אין א צווייטע שטאט וואס מען ווייסט נישט פון די נדר, און זי האט חתונה מיט א צווייטן, איז דערפאר חזל האבן דאס נישט געוואלט האט מען געטוישט די זאך, מען האט געזאגט אזוי, אלא האומרת טמאה אני לך, תביא ראיה לדבריה, א פרוי זאגט אז מען האט מיר מאנס געווען, ברענג א ראיה, אז דו ברענגסט נישט קיין ראיה, צווינגט מען אים נישט צו געבן א גט, און אז ער געבט איר א גט צווינגט מען אים נישט צו צאלן כתובה. ווייטער א פרוי וואס זאגט השמים ביני לבינך, יעשו דרך בקשה, א פרוי וואס האט טענות אויפן מאן, ער פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין, זאגט מען טאקע פארן מאן ער זאל זיך יא אויפפירן ווי עס דארף צו זיין. ווייטער א פרוי וואס זאגט נטולה אני מן היהודים, זי מאכט א נדר נישט צו הנאה האבן פון קיין שום איד נישט, יפר חלקו, זאל דער מאן מאכן א התרת נדרים ער זאל מפר זיין זיין חלק, ס'טייטש אויף די אנדערע אידן קען ער נישט מפר זיין, אבער זיין חלק, איז ער מפר, ומשמשתו ותהא נטולה מן היהודים, און ער קען ווייטער וואוינען מיט איר, און טאקע דער נדר איז חל אויף אלע אנדערע אידן, אבער אויפן מאן איז דאס נישט חל ווייל ער קען עס מפר זיין. איבעיא להו, פרעגט יעצט די גמרא אן איבעיא, נטולה אני מן היהודים, וואס איז טאמער א פרוי מאכט אזא נדר נטולה אני מן היהודים, ליבם מאי, וואס איז טאמער די מאן שטארבט יעצט, מעג זי וואוינען מיטן יבם צו נישט? וואס זענען די צדדי הספק? איז אזוי, מי מסקה אדעתה דמיית בעלה ונפלה קמי יבם, או לא, ס'טייטש פון איין זייט קען מען זאגן, אז די פרוי ווען זי האט געמאכט א נדר אז זי גייט מיט קיינעם נישט וואוינען, קען זיין אז זי האט אויך אינזינען געהאט דעם שוואגער, זי האט אויך אינזינען געהאט אפשר גייט מיין מאן שטארבן און די שוואגער גייט מיר מייבם זיין, זי האט אים אויך אינזינען געהאט, און ממילא ווען איר מאן האט מפר געווען די נדר האט דאך נאר מפר געווען זיין נדר, נישט די נדר פונעם שוואגער, די שוואגער די יבם קען נישט מפר זיין די נדר, און ממילא אוודאי ביי אזא אופן העט מען זאגן אז די נדר איז חל אויך אויפן יבם, דאס איז איין וועג צו זאגן. אבער א צווייטע וועג קען מען זאגן אז ניין, פארוואס? ווייל פארוואס באמת מאכט די פרוי אזא סארט נדר, אז זי מאכט א נדר זי וועט נישט נהנה זיין פון קיינעם, פארוואס זאגט זי אזא לשון, איז ווייל זי וויל איר מאן זאל איר גט'ן, אבער זי וויל נישט איר מאן זאל מיינען אז זי האט אינזינען דא חתונה צו האבן מיט א צווייטן, און פארדעם וויל זי מאכן עפעס אזא סארט טריק אז די מאן זאל איר גט'ן, זי וויל נישט די מאן זאל איר חושד זיין, און דערפאר צו בארואיגן די מאן זאגט זי ווייסטו וואס, איך מאך א נדר, פון קיינעם גיי איך נישט הנאה האבן. נאר וואס? וואס מיינט דער קיינעם? קיינער מיינט אז טאמער דו גייסט מיך גט'ן, קיינער וואס איך גיי חתונה מיט, ס'טייטש יעדער מענטש וואס קען מיך מקדש זיין, זאג איך דיר שוין, איך גיי נישט וואוינען מיט אים. איז אזוי בארואיגט זי די מאן. אבער זיין ברודער, וואס מיט זיין ברודער טאר זי סיי ווי נישט וואוינען אלס אשת אח, איז ער האט זי בכלל נישט אינזינען געהאט, און ממילא איז דא א צד צו זאגן אז די נדר האט נישט חל געווען אויף אים און ער מעג איר מייבם זיין, ברענגט די גמרא א מחלוקת רב אמר יבם אינו כבעל, רב זאגט אז א יבם איז נישט ווי א מאן, וואס טייטש פארן מאן איז זי טאקע אסור און די מאן דארף מפר זיין איר נדר, אבער די יבם דארף נישט מפר זיין די נדר, ס'טייטש די יבם איז בכלל נישט כלול אינעם נדר און ער מעג איר מייבם זיין, ושמואל אמר, שמואל זאגט יבם הרי כבעל, אז די יבם האט די זעלבע דין ווי די מאן, אזוי ווי די מאן איז געווען אין די נדר איז די יבם אויך אין די נדר, נאר די מאן קען מפר זיין און די יבם נישט, און ממילא בלייבט די יבם שטעקן, די יבם וועט איר נישט טארן מייבם זיין. אמר אביי, זאגט אביי כוותיה דרב מסתבר, ס'איז מסתבר ווי רב האט געזאגט, אז די יבם מעג איר יא מייבם זיין, ווייל די יבם איז נישט כלול אינעם נדר, ווייל בשעת וואס א פרוי מאכט אזא סארט נדר, האט זי נישט אינזינען דעם יבם, פארוואס איז מסתבר ווי רב? דתנן, ס'איז דא א ראי' פון אונזער משנה, מיר האבן דאך געזען ביי אונזער משנה, הנודרת הנאה מיבמה בחיי בעלה כופין אותו שיחלוץ, אז טאמער א פרוי מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון איר מאנ'ס ברידערס, און זי מאכט עס בשעת וואס איר מאן לעבט, זאגט מען אז אוודאי האט זי נישט אינזינען געהאט אז איר מאן גייט שטארבן און ס'וועט זיין דא יבום, נישט דאס איז געווען איר כוונה, נאר וואס? נאר סתם ס'האט געהאט צוטון מיט די שוואגערס האט זי געמאכט אזא נדר, און דערפאר האט די משנה געזאגט איז די דין אז ווען איר מאן שטארבט צווינגט מען טאקע די שוואגער צו מאכן חליצה, ווייל זי האט נישט אינזינען געהאט דא די מצות יבום, פירט אויס אביי, ואם איתא דמסקא אדעתא, לויט שמואל שטימט עס נישט, ווייל שמואל זאגט דאך אז ווען א פרוי מאכט א נדר האט זי אויך אינזינען די שוואגערס, וואס טייטש ס'ליגט שוין ביי איר אין קאפ אז אפשר העט מיין מאן שטארבן און ממילא איז זי כולל זיינע ברידערס, אויב אזוי מבקשין מיבעי ליה, טאמער א פרוי טראכט אויך פון די שוואגערס און זי טראכט באמת אז אפשר העט מיין מאן שטארבן, אויב אזוי וואס האט מען געזען אין די משנה, וואס געשעט ווען א פרוי מאכט א נדר על דעת דעם אז די שוואגערס זאלן איר נישט קענען מייבם זיין, דעמאלטס צווינגט מען נישט די שוואגער צו חולץ זיין, מען בעט אים, מען צווינגט נישט. וואלט לויט שמואל געדארפט זיין אזוי די דין אויך ביי א פרוי וואס מאכט א נדר בשעת וואס איר מאן לעבט, און אז מען זעט אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, איז א ראיה ווי רב האט געזאגט אז בשעת וואס א מאן לעבט טראכט בכלל נישט די פרוי פון איר שוואגערס, זי טראכט נישט איר מאן העט שטארבן, און דערפאר טאקע אין די משנה האבן מיר געזען ביי אזא אופן צווינגט מען די שוואגער צו געבן חליצה. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן, אונזער משנה רעדט זיך באישה שיש לה בנים, דכולי האי לא מסקא אדעתה, אונזער משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס זי האט אויך קינדער, וואס דא, וועלכע פרוי טראכט אז סיי איר קינדער און סיי איר מאן גייען שטארבן, און די שוואגער וועט איר דארפן מייבם זיין? דאס איז שוין זייער א ווייטע מחשבה, דא איז אוודאי שמואל אויך מודה אז א פרוי טראכט נישט, אבער וואס, שמואל האט גערעדט פון א אנדערע ציור אינגאנצן, שמואל האט גערעדט פון א פרוי וואס האט נישט קיין קינדער, וואס דעמאלטס האט זי נאר איינמאל אינזין אז אפשר וועט איר מאן שטארבן, ממילא ביי אזא אופן האט שמואל געזאגט איר נדר איז אויך חל אויף די שוואגערס, פרעגט אבער די גמרא, וואס זאגסטו מיר? אז די משנה רעדט אז זי האט קינדער, אבל אין לה בנים, אבער טאמער זי האט נישט קיין קינדער מאי, דעמאלס וואס וועסטו זאגן טאקע אז מבקשין, אז מען צווינגט נישט די שוואגערס צו חולץ זיין, ווייל דעמאלס איז פשט אז זי האט באמת אינזינען געהאט אז די שוואגערס זאלן איר נישט קענען מייבם זיין, זי האט אינזינען געהאט אפשר וועט איר מאן שטארבן, אויב אזוי אדתני אם נתכוונה לכך אפילו בחיי בעלה, מבקשין ממנו שיחלוץ לה, וואס טייטש מען האט געזען, די משנה האט אויסגעפירט, אז טאמער בית דין וועט געוואויר ווערן אז אפילו ווען איר מאן האט געלעבט, איז די סיבה וואס זי האט געמאכט די נדר, איז באמת ווייל זי האט נישט געוואלט די שוואגער זאל איר מייבם זיין, דעמאלטס ביי אזא אופן צווינגט מען טאקע נישט די שוואגערס, אויב אזוי לויט שמואל, לויט די תירוץ וואס מען האט יעצט געזאגט, וואלט די משנה דאס נישט געדארפט זאגן, די משנה וואלט געקענט זאגן אסאך בעסער, ליפלוג וליתני בדידה, די משנה וואלט געקענט רעדן ביי אזא ציור אליין אז וואס אז במה דברים אמורים, ווען צווינגט מען די שוואגער צו חולץ זיין, בשיש לה בנים, אז זי האט קינדער, אבל אין לה בנים מבקשין, טאמער זי האט נישט קיין קינדער דעמאלטס צווינגט מען נישט, פארוואס האט די משנה דאס נישט געזאגט, אלא נאר, זעהן מיר דא שמע מינה אז לא שנא יש לה בנים ולא שנא אין לה בנים ס'האט נישט צו טון צו זי האט יא קינדער צו נישט כופין אותו כרב אלעמאל צווינגט מען די שוואגער איר צו חולץ זיין ביי אן אופן וואס זי האט געמאכט די נדר בשעת וואס די מאן האט געלעבט פארוואס ווייל ווען די מאן האט געלעבט זאגט מען ווי רב אז אוודאי האט די פרוי נישט אינזינען געהאט אז אפשר וועט איר מאן שטארבן שמע מינה איז טאקע א גוטע ראיה פון די משנה הדרן עלך בית שמאי הדרן עלך בית שמאי הדרן עלך בית שמאי, זאגט די הייליגע משנה ווייטער א נייע פרק, חירש שנשא פיקחת, א חירש האט חתונה געהאט מיט א פיקחת, א פרוי וואס איז נישט קיין חירשת, א נארמאלע פרוי, אדער א פיקח שנשא חירשת, וואס ביי די ביידע אופנים איז די קידושין נאר דרבנן, און ממילא אז די קידושין איז נאר דרבנן, איז אם רצה להוציא יוציא, ואם רצה לקיים מקיים, טאמער זיי ווילן קענען זיי בלייבן וואוינען צוזאמען, טאמער ער וויל, קען ער איר גט'ן, ווייל היות וואס די קידושין איז דרבנן, העלפט אויך א גט מדרבנן, כשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה, אזוי ווי די קידושין איז געווען מדרבנן, ברמיזה, איז די זעלבע זאך די גט עט אויך חל זיין, וואס איז טאמער פיקח שנשא פיקחת, צוויי נארמאלע מענטשן האבן חתונה געהאט, און די קידושין האט תופס געווען מן התורה, ונתחרשה, איז שפעטער די פרוי געווארן א חירשת, זאגט די משנה, אם רצה יוציא יוציא ואם רצה יקיים, טאמער די מאן וויל גט'ן, קען ער אויך גט'ן, איי וויאזוי, זי דאך א חירשת, פון דעסט וועגן, ווי מ'עט שוין זעהן, גייט מיר נישט אן אז זי איז א חירשת ווייל א פרוי דארף נישט קיין דעת אויף צו קריגן א גט, די מאן דארף זיין א בר דעת זי נישט, און ממילא אפילו זי איז נתחרשה קען ער איר גט'ן, וואס איז טאמער נשתטית, זי ממש געווארן א שוטה, דעמאלטס לא יוציא, האבן חזל גוזר געווען אז כדי מען זאל זיך נישט נוהג זיין מיט איר א מנהג הפקר, האבן חזל גוזר געווען ער זאל איר נישט גט'ן. ווייטער וואס איז טאמער פארקערט, נתחרש הוא, או נשתטה, טאמער די מאן איז געווארן א חירש, אדער דער מאן איז געווארן א שוטה, דעמאלטס אינו מוציא עולמית, קען ער קיינמאל נישט גט'ן, פארוואס ווייל ער איז נישט קיין בר דעת, און א מאן דארף זיין א בר דעת אויף צו גט'ן, און דא וואס די קידושין איז געווען מדאורייתא, קען נישט א דרבנן'דיגע גט העלפן, און במילא בלייבן זיי שטעקן צוזאמען. אמר רבי יוחנן בן נורי, פרעגט רבי יוחנן בן נורי צו די חכמים, מפני מה האשה שנתחרשה יוצאה, והאיש שנתחרש אינו מוציא. רבי יוחנן בן נורי זאגט צו די חכמים איך פארשטיי נישט וואס איז א חילוק צווישן א מאן און א פרוי? פארוואס ביי א מאן זאגסטו אז ווען ער ווערט א חירש קען ער נישט גט'ן, און ביי א פרוי זאגסטו מען קען איר יא גט'ן אפילו זי איז א חירשת? אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יוחנן בן נורי, אינו דומה האיש המגרש, לאשה המתגרשת, זיי זענען טאקע נישט דומה, פארוואס? שהאשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו, א פרוי קען מען גט'ן סיי לרצונה סיי בעל כרחה, מה שאין כן א מאן איז נאר לרצונו, ממילא א מאן דארף האבן דעת און א פרוי נישט, ברענגן די חכמים א ראיה צו זייער ווערטער, העיד ר' יוחנן בן גדגדה, ר' יוחנן בן גדגדה האט עדות געזאגט על החירשת שהשיאה אביה, ס'איז געווען א מיידל א חירשת וואס איר טאטע האט איר חתונה געמאכט ווען זי איז נאך געווען א קטנה, וואס טייטש ווען די טאטע האט איר חתונה געמאכט איז געווען דאורייתא'דיג, פון דעסט וועגן האבן חכמים דארט געפסקנט שהיא יוצאה בגט אז די מאן קען איר גט'ן אפילו אז זי איז שוין אויפגעוואקסן און זי מער נישט אין רשות פון טאטן העלפט ביי איר א גט, איי פארוואס זי דאך א חירשת זי האט נישט קיין דעת, פון דעסט וועגן זאגט מען אז זי דארף נישט קיין דעת אויף צו קריגן א גט, איז דאס א ראיה אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי יוחנן בן נורי אף זו כיוצא בה די זעלבע זאך א פיקחת שנתחרשה איז אויך אזוי די דין, מען קען איר געבן א גט אפילו זי האט נישט קיין דעת, זאגט די משנה ווייטער שני אחים חירשין נשואין לשתי אחיות חירשות, צוויי ברידער חירשין, זענען חתונה געהאט מיט צוויי אחיות חירשות, או שתי אחיות פיקחות, או שתי אחיות אחת חירשת ואחת פיקחת, אדער דער צו לאמיר זאגן די פרויען זענען נישט ביידע חירשות, נאר איינער איז א חירשת אדער ביידע זענען נישט קיין חירשות נישט קיין נפקא מינה, די עיקר נקודה דא איז אז ביידע מענער זענען חירשות, ולכן איז ביידע די קידושין'ס דא זענען דרבנן'דיג, אדער, או שתי אחיות חירשות, לאמיר זאגן ביידע פרויען זענען חירשות, איז ממילא שוין נישט קיין חילוק וואס די מענער זענען, נישט קיין חילוק נשואות לשתי אחים פיקחין, לשתי אחים חירשין, לשני אחין אחד חרש ואחד פיקח, נישט קיין חילוק וואס די מענער זענען ווייל היות וואס ביידע פרויען זענען חרשות איז ווייטער, ביידע קידושינס דא זענען דרבנן, איז על כפנים היוצא לנו פון דעם גאנצן מעשה דא, ס'איז דא דא צוויי ברודערס וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס דרבנן'דיג, זאגט די משנה די דין הרי אלו פטורות מן החליצה ומן היבום, טאמער איינער פון די ברודערס וועלן שטארבן דארף מען נישט מייבם זיין אדער חולץ זיין זיין פרוי, פארוואס? ווייל די אנדערע ברודער קען נישט איר מייבם זיין אדער חולץ זיין ווייל זי איז אחות אשתו, איי ס'איז נאר דרבנן'דיג? און נישט קיין חילוק אפילו טאקע ס'איז נאר דרבנן'דיג, איז דאך ס'איז א דרבנן'דיגע אחות אשה, די גאנצע קידושין אלעס איז דרבנן'דיג, היות וואס יעדער איז דרבנן'דיג, דא די גאנצע מעשה איז דרבנן'דיג, דארף קיינער נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, ואם היו נוכריות, לאמיר זאגן זיי זענען נישט געווען קיין שוועסטערס, נאר סתם צוויי ברידערס האבן חתונה געהאט מיט צוויי פרויען דרבנן'דיגערהייט, און איינער איז געשטארבן אן קינדער, דעמאלטס יכנוסו, ואם רצו להוציא יוציאו, דעמאלטס מוז מען מייבם זיין, חליצה קען מען נישט. פארוואס ווייל דא רעדט מען פון טויבע מענטשן, פאר א חירשת אדער טאמער ער איז א חירש קען מען קיין חליצה נישט מאכן, אבער מייבם זיין העט מען מעגן, און א גט העט מען אויך קענען געבן ווייל ווייטער אלעס דא איז דרבנן'דיג, און אז אלעס איז דרבנן'דיג איז מדרבנן קען מען חתונה האבן און קען מייבם זיין און אויך גט'ן. ווייטער וואס איז טאמער שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואין לשתי אחיות פיקחות, צוויי ברידערס איינער א חירש איינער א פיקח, וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס פיקחות, וואס טייטש דער חירש האט חתונה געהאט מיט א פיקחת און דער פיקח האט חתונה געהאט מיט א פיקחת? אויב אזוי קומט אויס אז דער חירש האט חתונה געהאט מיט דער פיקחת איז א דרבנן'דיגע חתונה, דער פיקח וואס האט חתונה געהאט מיט דער פיקחת איז דאורייתא'דיג, דעמאלטס איז דער דין אזוי, מת חירש בעל פיקחת, טאמער דער חירש שטארבט, דער דרבנן'דיגער מאן שטארבט, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, וואס טוט דער פיקח בעל פיקחת דער דאורייתא'דיגע פארפאלק, איז תצא משום אחות אשה, ער דארף גארנישט טון, ווייל זי איז זיין געהעריגע אחות אשתו, זיין פרוי'ס שוועסטער, זיין פרוי'ס שוועסטער דארף ער נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, ער דארף איר גארנישט טון זי איז פטור פון יבום וחליצה, וואס איז אבער טאמער פארקערט, מת פיקח בעל פיקחת, די דאורייתא'דיגע פארפאלק די מאן שטארבט, מה יעשה חירש בעל פיקחת, וואס טוט דא די חירש בעל פיקחת, די דרבנן'דיגע פארפאלק דרבנן'דיגע מאן, איז דא האט ער נישט קיין ברירה, מוציא אשתו בגט, זיין פרוי מוז ער יעצט גט'ן, פארוואס? ווייל זיין שוועגערין זיין פרוי'ס שוועסטער איז זקוק צו אים מדאורייתא, זיין פרוי איז נאר זיין פרוי מדרבנן, און ממילא מוז ער איר גט'ן, אבער פון די צווייטע זייט ואשת אחיו אסירה לעולם, זי העט בלייבן שטעקן לעולם ועד, פארוואס? ווייל די שוועגערין חליצה העט ער איר נישט קענען געבן, ווייל ער איז דאך א חירש, און די זעלבע זאך מייבם זיין העט ער איר נישט קענען, ווייל היות וואס ער האט דאך חתונה געהאט אפילו דרבנן'דיג, ער האט חתונה געהאט מיט איר שוועסטער, איז זי זיין אחות אשתו מדרבנן, העט ער איר נישט קענען מייבם זיין,

וואס טייטש דער דרבנן'דיגער פארפאלק דער מאן שטארבט איז מה יעשה פיקח בעל פיקחת וואס טוט דער דאורייתא'דיגער פארפאלק אזוי ווי מ'האט פריערט געזען תצא משום אחות אשה גארנישט פטור פון יבום וחליצה פארוואס אלס אחות אשתו וואס איז טאמער פארקערט מת פיקח בעל פיקחת דער פיקח בעל פיקחת שטארבט דער דאורייתא'דיגער פארפאלק שטארבט דער מאן איז מה יעשה פיקח בעל החרשת וואס טוט דא דער פיקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ער מוז גט'ן זיין פרוי, פארוואס? ווייל די זיקה צום שוועגער איז דאורייתא'דיג, און זיין פרוי איז נאר זיין פרוי מדרבנן, ואת אשת אחיו בחליצה, און די אשת אח קען ער פטר'ן מיט א חליצה, מייבם זיין עט ער נישט קענען, ווייל זי איז אחות אשתו מדרבנן, אבער חליצה קען ער איר געבן ווייל נישט ער און נישט זי, ביידע זענען נישט קיין חירשים, און ממילא קען ער איר געבן חליצה. ווייטער זאגט די משנה, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואין לשתי אחיות, אחת חירשת,

און ממילא בלייבט זי שטעקן לעולם ועד. ווייטער וואס איז טאמער שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואין לשתי נכריות פיקחות, צוויי ברידערס, איינער א חירש איינער א פיקח, וואס האבן חתונה געהאט נישט מיט צוויי שוועסטערס, נאר סתם מיט צוויי פרעמדע פרויען, ביידע זענען פיקחות, וואס טייטש איין פארפאלק איז דאורייתא'דיג, און איין פארפאלק איז דרבנן'דיג, איז דעמאלטס איז אזוי, מת חירש בעל פיקחת, טאמער דער חירש שטארבט, און זיין פרוי די פיקחת בלייבט איבער, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, וואס טוט דער דאורייתא'דיגער פארפאלק, או חולץ או מייבם, איז ער אדער חולץ אדער מייבם, ס'איז טאקע נאר מדרבנן, וואס טייטש די דרבנן'דיגע פארפאלק איז טאקע נאר געווען א דרבנן'דיגע פארפאלק, אבער ווי נישט ווי, מען דארף טון מדרבנן אדער ייבום אדער חליצה. ווייטער וואס איז טאמער מת פיקח בעל פיקחת, טאמער די פיקח בעל פיקחת שטארבט, מה יעשה חירש בעל פיקחת, וואס טוט דא די חירש, זיין ברודער די פיקח איז געשטארבן, דא איז כונס, ער דארף איר מייבם זיין, חליצה עט ער נישט קענען מאכן ווייל ער איז דאך א חירש, עט ער איר מייבם זיין, אבער ואינו מוציא לעולם, ער עט איר קיינמאל נישט קענען גט'ן, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט פארוואס נארמאל קען א חירש אדער א חירשת גט'ן, איז ווייל היות וואס די חתונה איז געווען דרבנן'דיג, קען די גט אויך זיין דרבנן'דיג, אבער דא ער האט מייבם געווען די ברודער'ס פרוי, איז פשט ער האט איבערגענומען די ברודער, דא איז די יבום געווען דאורייתא'דיג, קען נישט יעצט זיין דרבנן'דיגע גט, גט'ן א דאורייתא'דיגע פרוי, און במילא בלייבט זי זיין פרוי לעולם ועד. ווייטער זאגט די משנה, שני אחים פיקחין טאמער ביידע ברידער זענען פיקחין, נשואין לשתי נכריות אחת פיקחת ואחת חירשת, האבן חתונה געהאט מיט צוויי פרויען וואס זענען נישט קיין שוועסטערס, איינער א פיקחת איינער א חירשת, איז אזוי די דין, מת פיקח בעל חירשת, טאמער דער פיקח בעל חירשת שטארבט, און וואס דארף זיין ברודער די פיקח טון, מה יעשה פיקח בעל פיקחת, כונס, ער מוז איר מייבם זיין, חליצה עט ער נישט קענען מאכן ווייל זי איז דאך א חירשת, איז ער זי מייבם, ואם רצה להוציא יוציא, טאמער ער וויל קען ער איר גט'ן, טאמער פארקערט, מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה פיקח בעל חרשת, או חולץ או מייבם, קען ער אדער חולץ זיין אדער מייבם זיין פארוואס? ווייל ביידע זענען פיקחים. ווייטער זאגט די משנה שני אחין, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי נכריות, אחת חרשת ואחת פיקחת, צוויי ברידערס א חרש מיט א פיקח, וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי פרעמדע פרויען, דער חרש האט חתונה געהאט מיט א חרשת, דער פיקח האט חתונה געהאט מיט א פיקחת, איז אזוי די דין, מת חרש בעל חרשת, טאמער דער חירש בעל חירשת שטארבט, מה יעשה פיקח בעל פיקחת וואס טוט זיין ברודער דער פיקח? כונס, ער מוז מייבם זיין ער קען נישט מאכן חליצה, פארוואס ווייל זי איז דאך א חירשת, ואם רצה להוציא יוציא טאמער ער וויל קען ער גט'ן, טאמער אבער פארקערט, מת פיקח בעל פיקחת, טאמער דער פיקח בעל פיקחת שטארבט, מה יעשה חירש בעל חירשת וואס טוט זיין ברודער דער חירש? כונס, ער איז איר מייבם, ואינו מוציא לעולם, און ער טאר איר קיינמאל נישט גט'ן, פארוואס ווייל די יבמ איז געווען דאורייתא, און ער איז דאך א חרש, זיין גט איז דאך דרבנן, און א גט מדרבנן קען נישט פארשיקן א פרוי וואס איז קנוי צו אים מדאורייתא.